פונקט ווי האדעס די קורעלאפטיצע האט זיך קיינמאל נישט באוויזן אן אירע קאשיקעס, אזוי איז אויך געווען אוממעגליך צו טרעפן בערלען אן זיינע עמערס וואס זענען ארונטערגעהאנגען פון דעם שווערן גליטשיגן שטאנג וואס מען רופט קאראמיסלע. די דאזיגע קאראמיסלע האט גערוהט אויף זיינע ברייטע אייזערנע פלייצעס און איז געווען גלאט ווי אָפּגעפּאָלירט. בערל האָט געהאַט אַ פֿערד און אַ וואָגן, אויף וועלכן ער האָט אַרומגעפֿירט זײַן פֿאַס וואַסער. צי ער האָט אַ חוץ דעם געהאַט אַ ווײַב און קינדער, האָט קיינער נישט געוווּסט. ער האָט אויסגעזען בײַ מיר אין די אויגן ווי אַ בער, וועלכער גייט אַרום אויף די הינטערשטע פֿיס איבער ביאַליסטאָק און צעטיילט וואַסער, פֿריש, קאַלט, שפּיגלדיק וואַסער.

דער פֿראָסט באַדעקט עס מיט אַ זילבערנעם הויך, ווי מיט אַ מין לײַלעך אויף זײַן דאַרן רוקן, אויף דער אַלטער קלוגער מאָרדע און דער צעפּאַטלטער גריווע. איך האָב שטאַרק מקנא געווען בערל דעם וואַסערטרעגער. איך האָב אַפֿילו אָפֿטער פֿון אַלץ געטרוימט פֿון ווערן אַ מאָל אַ פּאָזשאַרניק, אַ פֿײַערלעשער, ווען איך וועל אויסוואַקסן, אָבער אויב נישט אַ פּאָזשאַרניק, האב איך כאטש געוואלט זיין א וואסער טרעגער. בערל קומט אריין אין קיך. אבער ניין, ער קומט נישט אריין, ער קוועטשט זיך אריין. צוערשט, ווי פון זיך אליין, עפענט זיך די טיר ווי געווענליך, קוויטשעט זי אביסעלע צו. נאך דעם קוויטש, באווייזט זיך אן עמער אנגעפילט מיט וואסער ביז די ברעגעס און אמאל גיסט דאך זיך איבער די ברעגעס.

די העל-בלויע אויגן זיינע באהאלטן זיך אונטער בערגלעך פון אנגעלאפענעם פלייש, האר און הויט. די ברעמען הענגען ארונטער ווי שטיקלעך שנייאיג אייז, די בארד פארקרימט זיך אויף איין זייט און דאס מויל אויף דער צווייטער זייט, און אזוי ווי אלץ דא איז פארפרוירן, סקריפעט עס אביסל בשעת דאס באוועגט זיך. יעדעס מאל וואס איך שטיי אין קיך ביי דער צערעמאניע פון וואסער ברענגען, שפיל איך מיר דערנאך מיין אייגענע ראלע. איך כאפ א בלעכענע קווארט וואס דארף הענגען לעבן דער פאס אבער הענגט דארט קיינמאל נישט, שעפ אן וואסער, צי עס גלוסט זיך מיר צי נישט, הויב איך אן צו טרינקען דאס העלע קאלטע וואסער. די גרויסע בלעכענע קווארט באדעקט מיר כמעט דעם גאנצן פנים. מיט איין אויג קוק איך אויף דעם וואסער וואס איך טרינק, און מיט דעם צווייטן אויף בערל'ען. ווייל בערל איז נאך נישט פארטיג. דאס סאמע אינטערעסאנטסטע פון דער גאנצער וואסער צערעמאניע הייבט זיך ערשט אן. ער שלאגט זיך אליין. ער שלאגט זיך מיט ביידע הענט, אזוי ווי ער וואלט זיך אליין ארומגעכאפט, און קרעכצט צו יעדעס מאל ווען ער גיט זיך א קלאפ. דאס קלאפט ער פון זיך אפ דעם שניי און די קעלט. נאך דעם שלאגן זיך אליין, נעמט בערל ארויס פון זיין ברייטע קעשענע א שטיק קרייד און פארשרייבט עפעס גאנץ אויבן אויף דער ראם פון דער טיר אונטער דער סטעלע. דאס איז זיין בוכהאלטעריע. אזויפיל און אזויפיל פאר וואסער געבראכט, אזויפיל באצאלט און אזויפיל קומט אים נאך. אבער דאס אלץ איז אנגעשריבן אויף א באזונדערער וואסער טרעגער שריפט. די שריפט באשטייט פון פארשיידענע פינטעלעך, קרומע צעלעמלעך און פאסיקלעך וואס קיינער קאן עס נישט פארשטיין אחוץ די וואסער טרעגער. זיין גאנצע ריזיגע פיגור, זיין בארד, די קאראמיסלע און די עמערס האבן געאטעמט מיט דעם געזונטן קנאקעדיגן ליטווישן פראסט. און דאָך, ווען דער דאָזיקער שליח פון פראָסט און ווינטער פלעגט זיך באַווייזן אין קיך, איז געוואָרן היימלעכער, האַרציקער, וואַרעמער. מען האָט איינגעפירט אין ביאַליסטאָק דעם וואָדאָפּראָוואָד, די וואַסער-לייטונג. עס האָבן זיך באַוויזן אין שטאָט וואָדאָפּראָוואָדנע קאָפּיקעס, פאַר וועלכע מען האָט געקאָנט קויפן נאָר וואַסער און מער גאָרנישט. פאַרשוואונדן זיינען די וואַסער-טרעגער. פֿרױקע פֿון דער גומיענער גאַס, משה פֿון דער שאָסײ-גאַס און בערל װאַסער-טרעגער פֿון אונדזער געגנט. מעגלעך, אַז ערגעץ װוּ אין די װינקל-געסלעך, האָט פֿרױקע אָדער עמעצער אַנדערש נאָך אָנגעהאַלטן די אַלטע, אָפּגעשטאָרבענע מעטאָדע פֿון װאַסער ברענגען, אָבער בײַ אונדז האָט מען שױן געצױגן װאַסער פֿון טרובעס. אַ לאַנגע צײַט שפּעטער האָב איך געטראָפֿן בערלען אין גאַס. קוים וואס איך האב אים דערקענט. ער איז געווארן קלענער, שמעלער, ער האט געטראגן א געווענליך היטל, א קאשקעטל מיט א דאשעק, פונקט ווי אלע אנדערע אידן. ער האט אויך געטראגן א לאנגע ריינע קאפאטע, לאנגע הויזן און נידעריגע שיך אנשטאט שטיוול. לעבן אים איז געגאנגען א גאר קליינענקע דארע אידענע, זיין ווייב, ווי עס האט אויסגעזען. כ'האָב געקוקט אויף אַלע זײַטן, געזוכט דאָס פֿערדל, דעם וואָגן און די גרויסע וואַסער-פֿאַס, נישטאָ! פֿאַרשוווּנדן, אויף אייביק פֿאַרשוווּנדן! אויסער די אַלע מענטשן, וואָס פֿלעגן קומען אין אונדזער קיך אַרײַן דורך דער הינטער-טיר, פֿלעגן פֿון צײַט צו צײַט קומען מענטשן דורך דער פֿאָדערשטער טיר, דאָס זײַנען געװען געסט. דאָס װאָרט געסט האָט געהאַט פֿאַר מיר אַ מאָדנעם קלאַנג. פֿאַר מיר פֿלעגן זײ שטענדיק קומען אומגעריכט. דאָס זײַנען געװען באַלעבאַטישע ייִדן אין שװאַרצע מאַנטלען, מיט שײנע שטעקנס אין די הענט. צוזאַמען מיט זײ זײַנען געװײנלעך געקומען אױך זײערע װײַבער, אױסגעפּוצטע דאַמען, מיט פּאַראַסאָלן אין די הענט און מיט רינגען אויף די פינגער, זיי האבן שטענדיג געשמייכלט צו מיין מאמען ווען זיי זענען געזעסן ביי אונז אין זאל, געווענליך זענען זיי אזוי געזעסן און געשמייכלט און גערעדט צו דער מאמען א לאנגע צייט, דערנאך פלעגט די מאמע מיך אריינרופן און זאגן, ווייז מאדאם סעגאל ווי דו צייכנסט. איך פלעג ברענגען מיינע צייכענונגען און פרוי סעגאל, אדער אן אנדער פרוי, פלעגט מיר זאגן אז פון מיר וועט אויסוואקסן א קינסטלער, א מאלער. מען האט לייכט געקאנט דערקענען אין דער מאמע'ס בליק אז עס קומט איר שוין ארויס עפעס גוטס דערפון. אין איין שיינעם פרימארגן האב איך דערזען אז די מאמע וויינט. איר פאטער, מיין זיידע יצחק ערליך, איז געשטארבן אין קאוונע. טרערן האבן זיך אן אויפהער געגאסן איבער דער מאמע'ס באקן. איך האב פארשטאנען אז איך דארף אויך וויינען, אבער עס האט זיך נישט געוויינט. איך האב אויף דער שטיל באשלאסן אז איך בין א שלעכטער. אבער צו שטארק צום הארצן האב איך זיך דאס נישט גענומען. פון זיידן האבן מיר גע'ירש'נט צוויי זאכן, א קעסטל וואס איז געווען אויסגעבעט מיט רויטן לעדער, און. א מענטשן. דאס קעסטל האט געהאט אינדרויסן א קליין שיין שלעסל ווי אויסגעטאקט, און אינעווייניג זענען געווען זילבערנע לעפל, לעפעלעך, מעסערס און גאפלען. דערפאר וואס דער זיידע איז געשטארבן זענען די אלע זאכן געווארן אונזערע. נאכדעם איז אנגעקומען פון קאוונע א פארוויינטע מיידל זי האָט געהאַט געדיכטע טונקל-ברוינע האָר, אַ בלאַס פּנים און הייסע אויגן. דאָס איז געווען מיין מומע אָלגאַ, דער מאַמעס ייִנגערע שוועסטער. זי איז פֿאַרבליבן וואוינען מיט אונדז, ווייל קיין אייגענע היים האָט זי נישט געהאַט. טאַקע צוליב מיין מומע אָלגאַ האָבן אָנגעהויבן אַריינצוקומען אין שטוב מענטשן, וועלכע איך האב פריער קיינמאל נישט געהאט געזען. די נייע געסט אונזערע זענען געווען יונג. מערסטנס זענען זיי געווען זייער ערנסט. אבער זיי האבן געקאנט זיין זייער פרייליך אויך. אנגעטון זענען זיי געווען אנדערש ווי אונזערע פריערדיגע בעלי-בתי'שע געסט. קיינער פון זיי האט נישט געטראגן קיין ווייסן קאלנער. אנשטאט א ווייסן קאלנער מיט א וועסט, האָט יעדער פֿון זיי געטראָגן אונטערן רעקל אַ פֿאַרביק העמדל, איבערגעגאַרטלט מיט אַ שנור. זיי פֿלעגן אַרײַנקומען בלויז אין אָוונט און שטענדיק מיט ביכער אונטער די אָרעמס. זיי האָבן געווענלעך אַ סך גערעדט מיט דער מומע אָלגאַ און צווישן זיך. אין אַלע זייערע נײַן מאָס רייד האָב איך געהערט נאָר איין באַקאַנט וואָרט, קאוצקי, וואס איך האב עס אזויפיל מאל געהערט פון מיין העברעאישן לערער. וואס איז קאוצקי? האב איך איינמאל געפרעגט ביי מיין מומע אולגא. זי האט א קוק געטאן אויף מיר מיט אירע הייסע אויגן און געזאגט, ביסט נאך צו יונג צו פארשטיין, ווארט ביז דו וועסט ווערן א דערוואקסענער. פון דעמאלט אן איז א דערוואקסענער געווען ביי מיר א מענטש אין א העמדל מיט א הויכן קעלנערל וואס זאגט אפט קאוצקי און וויל נישט האבן צו טון מיט אונז קינדער. איינער פון זיי וואס האט מיר קיינמאל אפילו קיין בליק נישט געשאנקען איז געווען אברהם בלוך, א קליינינקער, א דארינקער, מיט שווארצע ברענענדיגע אויגן, מיט א לאנגער שטארק געבויגענער נאז, און שווארצע וואנצעס. אנגעטון איז ער אויך געווען אין שווארץ, זיין וועסט און די הויזן זענען געווען צו קורץ און צו שמאל פאר אים, און ער האט דערפאר אויסגעזען כמעט ווי א יונגל. אבער ער איז פארט געווען א דערוואקסענער. די ביכער וואס ער פלעגט ברענגען מיט זיך זענען געווען די דיקסטע פון אלע. גערעדט האָט ער מיט אַ באַס, וואָס האָט גאָרנישט געפּאַסט פֿאַר זײַן קליינער, שמאָלער פֿיגור. זײַן באַסאָווער רוסיש האָט געקלונגען מיט טענער פֿון גאָר אַן אַנדער וועלט, נישט פֿון ביאַליסטאָק. ער האָט געטרונקען אַ סך טיי און גערויכערט פּאַפּיראָסן, וואָס ער האָט אַליין געוויקלט פֿון טאַבאַק און פּאַפּיראָסן-פּאַפּיר. צוזאַמען מיט בלאָכן פֿלעגט אַרײַנקומען יקותיאל כּץ, אַ גוטמוטיקער, קרעפֿטיקער יונגערמאַן, מיט רויטע באקן און א שיטער געקרייזלט בערדל וואס איז געוואקסן אין בינטלעך, א בינטעלע דא א בינטעלע דארט. דער יקותיאל כץ האט געהאט א טבע מיך צו כאפן פאר די האר, פאר דער נאז, געבן מיר א קניפ. איינמאל האב איך אים געוויזן מיינע צייכענונגען און ער איז מיטאמאל געווארן ערנסט. האסט דאס אליין געמאכט? קיינער האט דיר נישט געהאלפן? האט ער געוואלט וויסן. פון דעמאלט אן האט ער מיך נישט געקניפט. שפעטער האט זיך אויך ביי אונז באוויזן א געוויסער וועלער, דער זון פון דער אלטער וועלערשע, וואס האט געהאט א הילצערנעם פינגער. דאס הייסט, דער פינגער איז נישט געווען קיין הילצערנער, זי האט נאר נישט געקאנט דעם פינגער פארבייגן און געהאלטן אים אויסגעשטרעקט אין דער לופט. וועלערס אויסזעהן געדענק איך ווייניגער ווי אלע אנדערע, איך געדענק נאר די דיקע שווערע ברילן וואס ער האט געטראגן. דערפאר געדענק איך זייער גוט א הויכן מאן מיטן נאמען קליין, ער איז געווען א קריסט און עלטער פון די אנדערע געסט, א לאנגער מיט א טרויעריג פנים האט ער גערעדט מיט דער מאמען דייטש, און מיט אנדערע, רוסיש. די קליינע געדיכטע שווארצע בארד ארום זיין פנים האט אים געמאכט ענליך צו א אידן. ער איז געווען דער איינציגער וואס האט נישט געטראגן קיין רוסיש העמדל, נאר א ווייסן קאלנער, און איז שטענדיג געווען אנגעטון ציכטיג און אקוראט. קליין איז אויך נישט געווען קיין ביאליסטאקער. דערציילט אז ער איז א פארשיקטער, אבער וואס אזוינס דאס האט געמיינט האב איך נישט פארשטאנען. און כאטש איך האב דאס און נאך אסאך אנדערע זאכן נישט פארשטאנען, האב איך דאך געוואוסט אז די אלע יונגעלייט זענען נישט ווי אנדערע, זיי טוען עפעס אזוינס וואס אנדערע טוען נישט. עס מוז אבער בלייבן א סוד, אויב נישט וועט זיין זייער שלעכט, יעדער באזונדער ווייסט אז עס איז א סוד, אבער מען מוז מאכן דעם אנשטעל אז קיינער ווייסט עס נישט. נישט קוקנדיג אויף דעם וואס די געסט זענען געווען אומגעווענליכע מענטשן, האבן זיי געלאכט, גערויכערט, געטרונקען טיי, געזונגען לידער און דערציילט וויצן,

עמיצער האט געקלאפט צוויי מאל, קורץ, שארף. איך האב זיך אויפגעכאפט. אין דער קאלטער פינסטערניש האב איך נאך געהערט אן אפקלאנג פון דעם קלאפ. פון דעם אנדערן צימער האב איך דערהערט דער מאמע'ס קול, ווער איז דארט? הערמאן האט זיך אויך אויפגעכאפט, און דאס ערשטע וואס אים איז איינגעפאלן איז געווען אז עס איז א פאזשאר, א פייער. עס ברענט ערגעץ! האט ער אויסגעשריען. זיין שטימע האט געקלונגען כמעט ווי פרייליך. ער האט זייער שטארק ליב געהאט פאזשארן. ווער קלאפט עס? האט די מאמע ווידער געפרעגט און איז צוגעגאנגען צו דער פארקעטלטער טיר. עמיצער האט עפעס געזאגט דער מאמען פונדרויסן. די מאמע איז אריין צו אונז אין צימער. אנצינדן דעם לאמפ האט זי נישט געלאזט און געהייסן אונז ליגן שטיל נישט רעדן. אויף מארגן אינדערפרי איז אריינגעקומען די וועלערשע, אירע אויגן זענען געווען פארוויינט, איר הילצערנער פינגער האט געטייטלט אויף דער וועלט, אזוי ווי זי וואלט באשולדיגט עמיצן. זי האט דערציילט אז אינמיטן דער נאכט זענען אריינגעקומען צו איר אין הויז זשאנדארמען, האבן געזוכט אין אלע ווינקעלעך אויפגעריסן דעם אויוון, די ברעטער פון דער פאדלאגע, געפונען ביכער, איר ווייסט דאך שוין יענע ביכער, געהייסן איר זון ער זאל זיך אנטאן, און זיי האבן אים צוגענומען מיט זיך. וואוהין? דאס ווייסט זי נישט. אין דער זעלבער נאכט זענען אויך ארעסטירט געווארן די אנדערע יונגעלייט, בלוך מיט דער לאנגער אויסגעבויגענער נאז, דער רויטבאַקיקער יקותיאל כץ, דער לאַנגער אומעטיקער דײַטש קליין. דער דײַטש, האָט מען דערציילט, איז אַרויסגעשפּרונגען דורכן פֿענצטער און זיך באַהאַלטן אין עלבוימס הויז. ערשט דאָרט האָט מען אים געכאַפּט און אַוועקגעפֿירט. ווער זשע האָט עס געקלאַפּט בײַ אונדז אין טיר? עמעצער, איך ווייס נישט ווער, האָט געוואָלט אויף אַזאַ אופֿן וואָרענען די מאַמע, זײַט גרייט, מע מאַכט אָבלאַוועס אין שטאָט. אבער אויף אונזער שטוב איז קיין אבלאווע נישט געווען. די ארעסטירטע יונגעלייט זענען פארשיקט געווארן קיין סיביר. איך האב געהערט אז דאס מוז זיין עפעס גאר שרעקליכעס. דארט אין סיביר איז קאלט, פון דארט קומט מען נישט צוריק, מען ווערט פארפוילט לעבעדיגערהייט. קיין בריוול, קיין צייכן, קיין נאכריכט, גארנישט. אוועק, פארשוואונדן, פארלוירן, אלע פארלוירן. און פארט, מיט א יאר שפעטער, האב איך, טאקע איך אליין, באקומען א גרוס פון זיי. קיין ביאליסטאק איז אנגעקומען איינער בילעצקי, א מענטש פון דארטן, א קאטארזשניק. ער האט באדארפט קומען צו אונז מיט א וויזיט. מיר, די קינדער, האבן געוואוסט אז בילעצקי איז געווען פארשיקט אויף צוועלף יאר קאטארגע, און אז ער איז איצט צוריקגעקומען. מיין עלטערער ברודער, הערמאן האט דערקלערט וואס עס איז אזוינס א קאטארזשניק. מ'נעמט א מענטשן

מען זאל אים לייכט דערקענען. אויף זיין כאלאט איז צוגענעט א פירקאנטיגע געלע לאטע. צו וואס דארף מען די לאטע? האט געפרעגט מיין שוועסטער לאנא. די סאלדאטן זאלן האבן וואוהין צו צילעווען ווען דער קאטערזשניק אנטלויפט און זיי שיסן. דאס איז א קאטערזשניק. און ער וועט קומען צו אונז אין שטוב אריין. ער איז געווען צוועלף יאר אויף קאטארגע. צוועלף יאר! מיר, קינדער, האָבן געוואַרט מיט אומגעדולד צו זען דעם אויסגעברענטן צייכן אויף דעם גאַסט פֿון סיביר. אָבער ער איז דאָך נישט קיין אמת'ער קאַטאָרזשניק. מעגלעך, אַז אים האָט מען נישט אויסגעברענט קיין בוכשטאַב. נישט קיין אמת'ער? וואָזשע דען איז ער? האָב איך פֿאַרוווּנדערט געפֿרעגט. ער האָט דאָך אַוודאי דערהרגעט אַ מענטשן. הערמאַן האָט געמאַכט אַזוי אַ פּנים,

אין פאדער-צימער איז אריין א הויכער קרעפטיגער מאן מיט ברייטע פלייצעס, מיט ערנסטע גרויע אויגן וואס זענען געזעסן טיף אונטער זיין שטארקן הויכן שטערן, א קליין בלאנד בערדל האט שיין באפוצט זיין פנים, אבער דאס בערדל און דער פנים האבן נישט געשטימט צווישן זיך, דאס פנים איז געווען הארט, קנאכיג, אפילו שטרענג, און דאס בלאנדע לייכטע בערדל איז געווען ווייך ווי זייד, איידל. דער מאן איז געווען אנגעטון אין א שווארצן וואטאוון ראק מיט א סאמעטענעם קאלנער. די מאמע האט דערהערט אז עמיצער איז אריינגעקומען און זי איז צוגעגאנגען צו דער טיר. האב איך די עהרע צו זעהן? האט די מאמע אנגעהייבן. יא, דאס בין איך, האט ער ארויסגערעדט מיט א שטילער, אביסל הייזעריגער שטימע. די מאמע האט אים געדריקט די האנט נישט ווי א פרוי, נאר ווי א מאן טוט דאס, קרעפטיג, הארציג. ביידע זענען אריין אין זאל, מיר, קינדער, זענען געבליבן ביי דער טיר אין עסצימער. דאס איז ער, האט אנא געזאגט. אין עסצימער איז שטיל.

איז עס אפשר דערפאר וואס אנא האט אנגעטון דעם ריינעם פארטעך און הערמאן האט אקוראט פארקעמט די האר? די טיר פון זאל עפנט זיך פלוצים. יוזעף! רופט מיך די מאמע, ברענג אריין די צייכענונגען. די נייע און די אלטע אויך. די וואס דו האסט געמאכט פאראיאר אום ווינטער. איך קום אריין אין זאל מיט מיינע צייכענונגען. דער קאטארזשניק בלעטערט זיי איבער, זוכט עפעס, שטעלט זיך אפ אויף איין צייכענונג און זאגט, יקותיאל כץ האט מיר דערציילט אז דו צייכנסט גוט, ער האט מיר געהייסן דיר איבערגעבן א גרוס פון אים. איך ווער איבערראשט פון די ווערטער, דער אטעם שטעלט זיך מיר אפ. איך וויל עפעס זאגן, פרעגן וואו ער איז, נאר איך שווייג. בילעצקי לייגט ארויף זיין האנט אויף מיין פלייצע און זאגט מיט זיין הייזעריג שטילע שטימע, דו דארפסט זיין שטאלץ דערמיט, וואס אזא מענטש ווי קאץ געדענקט דיך. מיט וואס עס איז דא צו זיין שטאלץ ווייס איך נישט, אבער פלוצים ווערן מיינע אויגן אנגעפילט מיט טרערן, איך שעם זיך אויפצוהייבן דעם קאפ, דער כבוד וואס מען האט מיר צוגעטיילט דריקט מיך, עס איז מיר אנגענעם און עס דריקט מיך נאך מער צו וויינען. איצט גיי, הייסט די מאמע. ווען איך בין ארויס צוריק אין עסצימער האב איך זיך צעוויינט. קאפיטל פֿינף. איך בין קוים אלט געווען אַכט יאהר ווען איך בין ווי באצויבערט געווארן פון א נאמען מאניא. איך האב דעם נאמען געהערט עטליכע מאהל און וואס אמאל האט מיר די מאניא מער אינטערעסירט. מאניא איז געווען דער נאמען פון א מיידעלע וואס איז געקומען צו גאסט צו דעם ביאלאסטאקער אפטייקער ווילבושעוויטש. זי איז געווען דעם אפטייקערס אן אייגענע, א קרובה. די משפחה ווילבושעוויטש האט יעדער איינער געקענט, און א גאסט אין שטאט איז שטענדיג א נאווינע. דערפאר האט מען גערעדט אויך פון דער מאניא.

האָט זיך געטולעט צו אירע דינע פֿיס. איבערן װינט האָט זי געהאַלטן די אױגן האַלב פֿאַרמאַכט, האַלב פֿאַרזשמורעט, װאָס דאָס האָט צוגעגעבן איר שמאָלן פּנים אַ גאָר באַזונדערן חן. עפּעס אַ גיכקײט איז געװען אין אירע באַװעגונגען, אַזױ װי זי װאָלט זיך געאײַלט, זי מוז שױן גײן, שױן לױפֿן, אַנישט װעט זײַן צו שפּעט. זי איז אַרונטער געגאַנגען די טרעפּלעך און אויף דער גאַס האָט זי אויסגעזען נאָך קלענער. איך האָב פֿון איר קיין אויג נישט אַראָפּגעלאָזן. זי האָט זיך געלאָזט פֿון דער אַפּטייק מיטן טראָטואַר. איך בין אַ קורצע וויילע געשטאַנען ווי אַ צוגעשמידטער. באַלד אָבער האָב איך זיך געכאַפּט, אַז איך וועל זי פֿאַרלירן, און איך בין איר נאָכגעגאַנגען. דערבײַ האָב איך מורא געהאַט, אַז זי וועט זיך אומקוקן און וועט אפֿשר פֿרעגן, וואָס ווילסטו? וואס גייסטו מיר נאך? וואס האב איך געקאנט ענטפערן? אז איך האב דאס אליין נישט געוואוסט, נאר געפילט אז איך מוז איר נאכגיין און קוקן ווי זי באוועגט זיך. קיינע פון די ביאלאסטאקער מיידלעך האט נישט געהאט אזא גאנג. אויף מארגן בין איך ווידער געלאפן צו ווילבושעוויטשס אפטייק,

אויך א גאסט אין שטאט, מיט איר איז געשען עפעס אזוינס וואס אנדערע דערוואקסענע האבן געהאלטן פאר א גרויסן סקאנדאל, זי איז געווען א קוזינע פון איינעם פון די אנגעזעענע ביאלאסטאקער דאקטוירים, און דאס האט געמאכט דעם סקאנדאל נאך גרעסער און רוישיגער. וועגן איר און וועגן דעם סקאנדאל האט מען גערעדט אומעטום און יעדער איינער מיין מאמע האט געהאט א שטרענג און בייז פנים יעדעס מאל ווען זי פלעגט דערהערן דער פרעמדער מיידל'ס נאמען. עלטערע פרויען האבן כמעט קיינמאל נישט גערעדט פון איר אויף א געווענליכן שטייגער, נאר זיי האבן זיך עפעס מאדנע געשושקעט. אויך מענער האבן גערעדט פון איר, נאר אנדערש, נישט בייז, נישט מיט בייזע געזיכטער, נאר מיט א גאר באזונדערן שמייכל און אפט מיט שפאס. וועלכן איך האב נישט געקאנט פארשטיין. דאס איז שוין געווען גענוג כדי אלץ מער און מער אויפצורעיצן מיין נייגעריגקייט, וואס האט זי אזוינס געטאן אז גאנץ ביאליסטאק קאכט מיט איר? איך האב פארשטאנען אז מען באשולדיגט זי אין עפעס וואס איז זייער שלעכט, אין עפעס אזוינס וואס ביז איצט האט קיינער קיינמאל נישט געטאן. איך האב קיינעם נישט געפרעגט, וואס אייגענטליך עס איז דער סקאנדאל מיט איר, איך האב גוט געוואוסט אז וועמען וועמען, נאר מיר וועט מען דעם גרויסן סוד נישט אויסזאגן. אבער מאדנע, מיין קינדיש הארץ האט געווייטאגט פאר איר. מיט א קינדישער פארביסנקייט האב איך באשלאסן ביי זיך אז גערעכט איז זי, נישט אלע אנדערע, נישט אפילו מיין מאמע. איך האב אמאל געהאט געהערט פון דער מאמען אז זי, דעם דאקטער'ס קוזינע רעדט פראנצייזיש ווי א וואסער. איז דאס א פארברעכן? אין א שטיקל צייט ארום האב איך זיך דערוואוסט מיט דערשטוינונג אז מיט דער דאזיגער שטאלצער פריילן, דער לייבליכער קוזינע פון דאקטער, איז געשען א גאנץ געווענליכע זאך, זי האט געהאט א קינד. דאס האבן אלע באטראכט פאר א גרויס פארברעכן דערפאר וואס זי האט נישט געהאט קיין מאן וואס זי האט געהאט א קינד איידער זי האט חתונה געהאט. איך האב זי געזען און נישט איין מאל, מערסטנס אויף דער ליפאווער גאס. זי איז געווען שוין א פריילן פון א יאר צוויי און צוואַנציק, א הויכע, א שלאנקע, מיט א ווייס צארט פנים. זי איז געווען אנגעטון אין א טונקל קלייד, אביסעלע צו לאנג און איז דאס קלייד געווען